פרשת נח די סדר איז אז א מענטש הייבט אן א נייע לימוד א נייע מסכת א נייע זמן די אידן וואס הייבן אן די זמן האבן אנגעהויבן די וואך א נייע זמן בפרט אויב ס'איז א גרויסע לימוד. מ'דארף אננעמען אסאך זאכן, למשל, אז איינער וויל אננעמען א מסכתא איז דאך נישט נאר די מסכתא, מ'דארף דאך די גמרא, די רש"י, די תוספות, די הלכה, יעדע יעדע גרויסע ענין וואס א מענטש וויל פארשטיין איז כולל פון זייער אסאך, מ'קען זאגן פון אסאך קליינע מסכתות אין דעם. און די סדר ווען א מענטש הייבט אן, איז דאך די מציאות, מען הייבט אן עפעס צו לערנען פארשטייט מען עס נישט, אז נישט האט מען זיך נישט געלערנט. די זמן פון נישט פארשטיין איז זייער האט א געוויסע שוועריקייט. כ'האב אמאל געפרעגט א קשיא. ס'איז א אינטערעסאנטע קשיא, מען דארף טראכטן וועגן דעם. מען זאגט אמאל כל התחלות קשות. מצד שני ווייסט יעדער איינער אז אסאך מאל די אנהייב גייט געשמאק, שפעטער ווערט א שוועריקייט, און דאס איז א סתירה. די ווארט איז אבער א התחלה מיינט מען נישט נאר די התחלה. ס'קען זיין ס'איז טאקע דא א געוויסע חיות, מ'הייבט אן לערנען למשל פרשת בראשית, ס'איז דא א שטארקע חיות אין דעם. שטארקע חיות אין פרשת בראשית, די ערשטע פרשה, כ'האב אמאל געטשעקט אין די ספריה דאט קאם האט א, ס'איז נישט דווקא מדויק אבער ס'איז נאך אלץ אמת מער ווייניגער, און מ'קען זעהן יעדע פסוק וויפיל ספרים האבן געשריבען אויף דעם, וויפיל מאמרי חזל ס'איז דא, וויפיל פירושים, אפשר די די פסוק וואס האט געוואנען די רעיס, וואס האט די מערסטע, נישט נאר נישט נאר די מערסטע נאר ממש אזוי שלא בערך, אסאך מאל מער וויפיל אנדערע אלע אנדערע פסוקים. איז געס וואט, די ערשטע פסוק אין די תורה, בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ, די פסוק האט די מערסטע, די מערסטע פירושים, די מערסטע איידיעס, די מערסטע חיבורים, און דאס איז נישט ווייל ס'איז א געשמאקע פסוק, נישט ווייל דווקא ס'איז א גרינגע פסוק, ס'איז טאקע א שווערע פסוק דווקא, אבער מער ווייל ס'איז די אנהייב. און ס'איז טאקע דא יעדע מאל מ'הייבט אן, ס'קען זיין אז דאס איז אזוי ווי א המתקה, אזוי ווי א, מ'זאגט א, א פיצוי פאר די, פאר די, פאר די כל התחלות קשות אז מ'קומט אן מיט א חיות, מ'קומט אן מיט א פרישקייט, ס'הייסט חדשות. די אמת איז אבער אז מצד האמת, דאס הייסט מצד די חיות, חיות הייסט אז הבנה, חיות הייסט דאך שלימות, אז א מענטש פילט גאנץ מיט א זאך, הייסט דאך אז ער פארשטייט עס, ער איז קונה געווען, דאס איז א מצב פון שמחה, א מצב פון געשמאק, אזוי ווי שמחת תורה, א סיום, דאס איז די ריכטיגע מצב פון שמחה, דאס הייסט, ס'איז דא סיום, סתם מען ענדיגט א ספר מיינט נישט דווקא, דאס מיינט נישט דווקא א סיום, די שמחת הסיום מיינט מען האט דורך געטון א סוגיא, מען האט דורך געטראכט א נושא, און מען פארשטייט עס, ס'ליגט אויפן קאפ, ס'שטייט אלעס, יעדע זאך שטייט. על מקומו, יעדע חלק פון די פון די נושא, יעדע פרט פון די סוגיא שטייט על מקומו, דעמאלטס איז חיות, דעמאלטס איז שמחה, דעמאלטס איז שמחת תורה, שמחת תורה איז ווען מען האט די גאנצע תורה. און לפי דעם איז אוודאי פארשטייט יעדער אז די התחלה איז די שווערסטע, ווייל פאר די התחלה דעמאלטס קען מען זיך פרייען, שמחת תורה איז אויך פאר די התחלה, דעמאלטס פרייט מען זיך נאך, פארוואס פרייט מען זיך נאך? מען האט אסאך עקסייטמענט, מען גייט אנהייבען א נייע פרישע ספר, מען גייט אנהייבען פריש פון פריש די תורה, מען גייט די יאר גייט מען שוין איינמאל פאר אלעמאל פארשטיין, איינמאל פאר אלעמאל לערנען, דאס איז שוין א, דאס איז א שמחה, אבער די, באמת אזוי ווי די שמחה פון די התחלה איז באמת אזוי ווי די מינוט פאר מען הייבט אן, אדער די ערשטע מינוט, עס טאנצט נאך די מצב פון די טאנצן וואס מען האט אנגעהויבן, די עקטשועל אנהייבן איז אסאך מאל זייער שווער, אסאך מאל ס'איז זייער שווער ווייל דאס איז דאך די מציאות, ס'הייסט ווען מען לערנט נישט און מען טראכט נאר פון לערנען איז עס גאנץ געשמאק, ווען מען האט שוין געלערנט און מען פארשטייט שוין איז עס אוודאי געשמאק, אבער ווען מען לערנט און מען פארשטייט נישט איז עס אזוי ווי ויגרס בחצץ שיני, יא, שטייט גרסה נפשי, א מענטש איז גורס און ס'הייסט ס'הייסט פילט אזוי ווי ער קייט שטרוי, און דאס איז די סדר יעדע מאל מען הייבט אן א נייע לימוד, ס'מוז אזוי זיין, אויב מען פילט נישט אזוי איז דאך די פשט אז מען לערנט נישט עפעס ניי. אז מען לערנט אז מען פילט נישט אביסל אומבאקוועם אז מען פילט נישט אז די אזויווי א שטיקל עם הארץ אז מען ווייסט נישט וואס טוט זיך דא איז דאך טייטש אז דו לערנסט נאר אלטע זאכן יא מען קען אלעמאל מוסיף זיין נייע פיטשעווקעס נייע קנייטשן אין די אלטע זאכן אבער דאס דאס איז נישט אמת'דיג געלערנט, געלערנט הייסט דאך אז מען לערנט א נייע זאך אדער מען לערנט א נייע חלק פון די חכמה אדער א נייע גאנצע נייע פרשה זאכן וואס מען האט אמת'דיג קיינמאל נישט געלערנט און די ערשטע מאל און ס'מוז אזוי זיין, אזוי ווי וואס זאגט דער נוסח גרסה נפשי לתאבה, די ויגרס בחצץ שיני, ווייל אמאל לערנט א מענטש אזוי, און ווייל ער מיינט אז ער קען דאך נישט, ס'איז א משל, א מיסטעיק אמאל מען הייבט אן צו לערנען, און כ'וועל זאגן די נמשל, ס'איז נישט נאר ביי לערנען, לערנען איז נאר א משל, אז מ'הייבט אן גלייך, און מ'וויל גלייך אזוי פארשטיין, מ'וויל גלייך טעיסטן. וויל נישט נאר גורס זיין, גורס הייסט אזוי ווי מען פילט זיך אן, מען וויל וויל טעסטן אויכעט, מען וויל מען הייבט אן צו קייען און די פראבלעם איז אז מען קייעט אויף גארנישט, מען קייעט אויף א ליידיגע מאגן, אדער מען קייעט אויף א אויף די שטרוי טאקע, קומט נישט ארויס פון דעם קיין הבנה, און דאס איז אזוי ווי מען זאגט אויף פארשידענע ישיבות אז זיי ווערן סטאק אין די באקס, די גרויסע שיינע עושר ווי ס'הייבט זיך אן איך ווייס א מסכתא און מען. ווער זעט זיך ארויס פון די באקסעלע פון די ערשטע ווארט? עס איז טאקע זייער שיין, יא, מען שרייבט די ערשטע ווארט אפילו אין די תורה, די ערשטע ווארט בראשית שטייט א גרויסע בית, ס'איז א שיינע ווארט, אין די גמרות האט מען עס אריינגעדרוקט אזא גרעפיק, מען לייגט די ערשטע ווארט שיין, אבער דאס דא אין דעם איז טאקע דא א יופי, מען וויל טאקע האבן א געשמאק, אבער דער געשמאק קען נישט זיין פון צוקוועטשן די ערשטע ווארט, דאס הייסט, מען טוט טאקע אזוי, מען טוט אזוי אויף די פרשה, פסוק. בראשית אדער ווארט בראשית, אבער דאס איז נישט ריכטיג, נאך נישט ריכטיג פארשטאנען, ס'איז נאר ריכטיג פארשטאנען ווען מען קומט צוריק צו דעם נאך די צווייטע מאל, קודם דארף מען לערנען אסאך, דארף מען פאר א שטיק צייט, פאר א שטיק צייט לערנען ווען מען פארשטייט נישט, ווען מען, די מח ארבעט דאך אזוי, עס איז, ס'איז, מענטשן ווערן צומישט, בפרט מענטשן נאכדעם וואס מען גייט ארויס פון חדר, נאכדעם וואס מען גייט ארויס פון ישיבה, מען פארגעסט וואס ס'מיינט צו לערנען א נייע זאך, דאס איז זייער וויכטיג, סיי ווער ס'וויל לערנען עני נייע חכמה, און סיי ווער ס'וויל לערנען

ס'איז א גאנצע פרשה, ס'איז דא א גאנצע פרשה ווי אזוי צו זיין א זיידע ריכטיג, ווי אזוי צו זיין אז איינער איז געווען א למדן א יונגערמאן נאכדעם איז ער געווארן א שטיקל מנהיג ער איז געווארן א רבי ער איז געווארן א מגיד שיעור צו געווארן א מלמד צו געווארן א ביזנעס יעדע זאך וואס ער טוט איז א גאנצע פרשה איז א גאנצע פרשה בפני עצמו און ס'איז נישט ווען מ'איז קליין און כ'לערן מיט קינדער לעצטנס אביסל מיט קינדער מ'זעהט מ'דארף ווערן צוגעוואוינט און אסאך מאל די טאטע איז א מענטש וואס איז נישט. נישט געוואוינט אין חינוך, נישט געוואוינט אין אויסלערנען פאר מענטשן וואס ווייסן טאקע נישט, אונז זענען זייער צוגעוואוינט, מען לערנט שוין נאר מענטשן וואס ווייסן שוין מער ווייניגער, יא, מען דארף צולייגן טאקע די סוגיא, די קנייטש, די דיוק, די תוספות, די רמב"ם, בסדר. אבער מען לערנט מיט מענטש, מיט קינדער וואס זיי ווייסן טאקע נישט, און אויף אמאל א מענטש וואס איז זייער קלוג, סא מען ווערט, מען הייבט אן צו ווערן נערוועז, ס'הייסט לא הקפדן מלמד, פארוואס שטייט לא הקפדן מלמד? ס'דא א טעות, א תכונה פון די קפדן צו ווערן א מלמד, פאר די מלמד צו זיין א קפדן, מלמד איז דאך שוין איינער וואס ווייסט, און די קינד ווייסט נישט, און ער שרייט אויף אים פארוואס ווייסטו נישט? און אזוי ווי מ'קען זען, א מלמד איז א נסיון, און נישט טעות צו זיין מקפיד זיין אויף די קינד צו זיין א מלמד, פאר דעם איז ער דאך דא, ווייל ער ווייסט נישט, און אויב ס'נעמט פיר מאל אים מסביר צו זיין, אויב ס'נעמט פופציג מאל, טראכט צוריק, ווען דו ביסט געווען א אינגל האט דיך אויך גענומען פינף יאר ביז דו האסט פארשטאנען א פסוק חומש, ס'גייט נישט אין איין מינוט, אפשר איז דא אמאל א בעל כשרון, ער האט אויך סוגיות וואס זענען אים שווער, סוגיות אמת'דיגע חלקים וואס ער דארף זיך הארעווען אויף דעם, און מ'זאגט הארעווען מיין איך נישט, מ'רעדט אסאך מאל פון הארעווען אין לערנען כאילו ס'איז עפעס א בער, ס'מיינט פשוט מסכים זיין צו לערנען פאר אפאר חדשים אדער פאר אפאר וואכן אדער פאר אפאר מינוט אן פארשטיין, מ'פארשטייט נישט, איך גיי פארשטיין, איך הייב זיך אן צו מסדר זיין וואס איך פארשטיי נישט, אבער קודם דארף איך ערגעץ אריינקומען, מ'דארף דאך ערגעץ אנהייבן צו הערן, און עס קען זיין אסאך צייט, בפרט מ'לערנט טיפערע סוגיות, אז איינער וויל לערנען קבלה, אז איינער וויל לערנען מחשבה, אז איינער וויל לערנען, מ'דארף ווערן. באקוועם מיט דעם, איך רעד יעדע איינע אין יעדע מצב, איך בין באקוועם מיט דעם אז מ'ווייסט נישט, אמאל אז מ'הערט מ'גייט צו א רבי איז מאכט עס גרינגער ווייל יענער ווייסט שוין ער מאכט עס אביסל אבער דו ווייסט דאך באמת נישט, ווער ס'הערט אסאך מאל איז עס דיסיווינג, מ'גייט צו א שיעור וואס עס לייגט אראפ אלעס זייער שיין, ס'זעט אויס אז מ'פארשטייט אלעס למעשה פארשטייסטו נאך גארנישט, ער מאכט עס גרינגער אז זאלסט נישט אינגאנצן אנטלויפן, אבער דאס איז נאר אזוי ווי צו מונע זיין די תינוק הבורח מבית הספר, אבער די אמת'דיגע הבנה דארף מען ביסטו אין די מצב פון נישט פארשטיין וואס דו לערנסט יעצט אין די ערשטע האלבע, אטליסט די האלב די צייט פון די לימוד וואס עני סיריעס לימוד, האלב פון די צייט וועט זיין נישט פארשטייענדיג, אנישט די טייטש אז דו פארשטייסט שוין פארוואס לערנסטו. און דאס איז די מציאות, און אזויווי איך זאג מענטשן, אונז פארגעסן, אונז האבן פארגעסן וואס ס'מיינט לערנען, ממילא אסאך מאל ווערט מען סטאק, מען זעהט כסדר, און דאס איז נוגע צו אלע עניני דיומא און אלע אלע זאכן, איינע פון די זאכן וואס מען דארף מען דארף זיך פרעקטיסן ביי זיך און קענען זעהן אין די וועלט, אז מענטשן אין אן א שיעור מדריגות האבן פארגעסן וואס ס'מיינט נישט צו וויסן, פארגעסן וואס ס'מיינט צו לערנען א נייע זאך וואס איז נישט באקוועם, ס'איז דא אין דעם. כל התחלות קשות, דאס איז פשוט, און מיט דעם לא הקפדן מלמד, הייב נישט אן צו שרייען, הייב נישט אן צו שרייען אויף זיך, וואס פארשטייסטו נאכנישט? איך פארשטיי נישט, יא, פאר ווייל איך פארשטיי נישט בין איך דא, טאקע טאקע פאר דעם בין איך דא, ווייל איך פארשטיי נישט, כ'וועל לערנען, כ'וועל הערן איין מאל, כ'וועל הערן נאכאמאל, ביז עס גייט אריין אין קאפ, די מח איז אזא סארט מאשין וואס ס'גייט נישט געווענליך מיט איין מאל, ס'גייט נישט געווענליך פון איין זייט, מ'לייגט אריין א זאך איין מאל, נאכאמאל, מיט איין משל, מיט נאך א משל, ביז פיר הונדרעט מאל, אזוי ווי יענער תנא. וואס עס זאל נאר זיין, אזוי פארשטייט ער, און דאס איז לא הקפדן מלמד דארף זיין אויף סיי אויף זיך, אויף זיך אין אנדערע ווערטער, מען קען נישט זוכן טאנצן, מען וויל אנקומען צו די מסקנא, וויל אנקומען צו די קלארקייט, וויל אנקומען צו די הבנה, דאס איז שוין אויך א קפדן, און פארוואס פארשטייט ער נאכנישט, איך פארשטיי נאכנישט ווייל איך לערן נאך, איך פארשטיי נאכנישט ווייל איך האלט אינמיטן לערנען. און די זעלבע זאך ווען ס'קומט א אמת'דיגע נייע מצב, עס קומט א אמת'דיגע נייע שאלה, דארף זיין אזא לא הקפדן מלמד, דארף זיין אזא צייט, אזא גאנצע, ס'קען זיין אזא האלבע יאר וועט מען ליגן אין די נושא, מען וועט נישט וויסן וואס וועט מען טון למעשה, מען וועט מען וועט, מען דארף טרעפן עפעס א וועג וויאזוי צו לעבן, דורכצולעבן די צייט, אבער דאס איז די פאקט פון די צייט, קען נישט זיין אז אלעמאל לעבט מען שוין אין גן עדן, לעבט מען שוין אין די שלימות, ווייל פאר דעם, פאר דעם זענען אונז דא, פאר דעם זענען אונז אויף די וועלט, פאר דעם זענען אונז נאכנישט טויט. יעצט און דאס די סדר, מ'קען דאס רופן באמת די צווייטע וואך, נאר ווען מ'רעדט דאך וועגן פרשת נח, פרשת בראשית איז נאך יעדע איינע פריש, דאס הייסט די פרישקייט פון די התחלה פאר מ'האט אמת'דיג אנגעהויבן צו לערנען לעבט נאך, און מ'קען למשל גיין אין ישיבה די ערשטע וואך איז נאך יעדע איינע פריש, יעדע זאך, ביי די וועי, ס'איז ס'איז ממש דאס איז כמעט וואס איך זאג יעצט איז כמעט א כלל, אפשר דארף מען אפשר האט שוין איינער געשריבען א ספר אדער אדער א, כ'האב עס ערגעץ געזעהן מיין איך, כ'זאג עס נישט פון זיך אליינס, און. קען עס א כלל אין יעדע זאך, מענטשן מען רעדט וועגן מאטיוועישן, די ערשטע וואך אדער די ערשטע וואס זאל נאר זיין איז מען גוט, עס גייט גוט, די לעצטע גייט מען אויך גוט אויב ווער עס איז מצליח, איי מין ווער עס איז מצליח אנצוקומען צום סוף צו די לעצטע שורה צו די לעצטע צו דאס לעצטע בלאט גייט אויך גוט, די צווייטע אדער די דריטע עס איז בדוק ומנוסה דעמאלטס איז דא א ס'איז אזוי ווי אויב מ'וועט מאכן אזוי ווי א ליין וואס ווייזט ווי געשמאק ס'גייט א מענטש, ס'הייבט אן זייער הויעך, ס'טאנצט, גלייך טאנצט עס אראפ, נאכדעם איז שוין דא פארשידענע עליות מיט ירידות, שוין מער, שוין מער אנדערש, אבער מען דארף זיין גרייט אלעמאל פאר די צווייטע וואך, פאר די פרשת נח, נאך פרשת בראשית קומט אלעמאל פרשת נח, אין פרשת נח איז דא א מבול, ס'נישט סתם, אין דעם א מבול, ס'דא א דור הפלגה, ס'דא אן א שיעור. מען דארף זיין גרייט פון די ווען מען לערנט פרשת בראשית דארף מען שוין וויסן ס'גייט זיין פרשת נח, מען זאל דאס עקספעקטן, ס'גייט זיין די צווייטע וואך פון די זמן, ס'גייט זיין די צווייטע זאך אין יעדע זאך וואס איך גיי טון, און דעמאלטס גיי איך נישט וויסן וואס איך טו, איך גיי נישט וויסן פארוואס איך בין געקומען אויף די וועלט, איך גיי נישט וויסן פארוואס האב איך זיך בכלל אריינגעלייגט אין די זאך, ס'איז בכלל נישט פאר מיר, גיי ווייס אפשר פאר וועמען ס'איז, הרהורי כפירה, הרהורי, ס'איז בכלל נישט, דאס איז דאס איז די צווייטע שלב פון יעדע זאך. און מען דארף זיך שוין צוגרייטן, דאס וויל איך רעדן דא. און מען וועט שוין צוריק אריינטאנצן אין די פרשה, ווייל דאס איז וואס איך זע אין פרשת נח, און ס'איז די צווייטע וואך, און ס'איז די פרשת נח, און די די סדר הבריאה איז אזוי, די אלע זאכן וואס אונז לערנען, די ס'איז ווי מענטשליכע פסיכאלאגיע, א מענטש האט אזא סייט, אזא תכונה, הייבט אן געשמאק, נאכדעם פאלט אים אראפ די געשמאק, נאכדעם דארף מען טרעפן א וועג וואס. וויסן וועגן דעם און טרעפן א וועג וועגן דעם. דאס איז ממש סדר העולם, אין אנדערע ווערטער, אונז לערנען למשל רש י זאגט אין פרשת בראשית נעשה אדם, דער אייבערשטער האט געשריבן נעשה אדם, כאילו אז ער דארף זיך מתייעץ זיין מיט איינער, אנדערע זאגן זיך מתייעץ געווען מיט די מלאכים, ס'איז דא אן א שיעור נאך פשטים וואס דאס מיינט, און רש י זאגט, ס'איז א מין רש י וואס דאס וואלט מען געדארפט. הענגן אויף א צעטל אין יעדע שול, און יעדע אלע מאל מ'דארף עס צו חזר'ן, ס'איז מרפסין איגרא וואס עס שטייט דארט, דאס איז די מדרש. די אייבערשטער זאגט אז ער האט זיך מתייעץ געווען אז ער איז טאקע דער גרויסער גאט, דער גרויסער באשעפער, בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ, ווען ס'איז געקומען א ערנסטע שאלה, א זאך וואס איז אונז זעהן דאך ס'איז דאך דא א ספק אויף די אדם, יא? ס'דאך עד היום הזה האט מען נאכנישט פוסק געווען קלאר וואס איז די תשובה צו מ'זאל מאכן די אדם, מ'דארף נאך קוקן אויף די אדם צו זעהן. כ'דענק עס איז דא א שאלה, ביז דעטס האט ער געגאנגען האט זיך מתייעץ געווען, מכאן למדנו דרך ארץ, אז א קטן זאל זיך, א גדול זאל זיך מתייעץ זיין מיט א קטן. דאס הייסט דאס אז א קטן וועט פרעגן א גדול אבער דאס איז נישט קיין דרך ארץ דאס איז פשוט דאס איז שכל הישר אז דו ווייסט נישט פרעג איינער וואס ווייסט יא דעם דארף מען נישט קיין גרויסע לימוד אבער דא לערנט מען זיך א צווייטע זאך אז דו האלטסט דיך טאקע זייער גרויס אבער קען זיין דא איז א נייע זאך דא איז א דבר של ספק א אדם איז א מציאות של ספק מציאות דער מציאות של אדם עד היום הזה איז א מציאות של ספק זה זה אדם דער אייבערשטער אליינס כביכול ווען ער האט געמאכט דעם מענטש האט ער געהאט א ספק און וואס לערנט מען זיך פון דעם, און זאגט שטייט אין רש"י, הגם אז די מינים קענען פון דעם לערנען כפירה ממש, דאכט זיך ס'איז נראה שתי רשויות, די מינים פרעגן וואטעווער ס'מיינט פונקטליך היסטאריש, ס'איז געווען אזעלכע, זעהט אויס אזעלכע מענטשן, און ס'איז דאך טאקע געווען, פון די פסוקים, און ענליכע פסוקים, זענען געווארן ארויסגעקומען אפיקורסות, ס'איז ארויסגעקומען די ערגסטע זאך וואס קען זיין, מינות קומט ארויס, פארוואס האט מען נישט געקענט לכתחילה שרייבן אויף א וועג שלא יצא מזה טעות, פארוואס ווער דרוקט דיך צו שרייבן די די נעשה אדם די אנשטאטס אעשה אדם מיט לשון יחיד, כדי מען זאל לערנען פון דעם די דרך ארץ אז אפילו הגם ס'איז נישט אמת'דיג שייך וואס זאל זיין די נמשל וויאזוי מען קען פארשטיין וואס ס'מיינט, די אמת ביי די אייבערשטער איז טאקע נישט שייך, אבער די אייבערשטער כאילו הכתיב לעצמו איז ער זיך מייעץ מיט די מלאכים מיט די וואס זענען נישט קלענער פון אים נאר נישט בערך אסאך קלענער פון אים. כדי אז די מענטשן זאלן זיך לערנען, דאס איז וויכטיגער ווי די חשש מינות. דארפסט לערנען די סולם ערכים, די וועליו, וואס איז וואס איז מער וויכטיגער פון א צווייטע זאך. דרך ארץ, די דרך ארץ אז א גדול זאל זיך מתייעץ זיין מיט א קטן איז וויכטיגער ווי דעם וואס מענטשן זאלן ווערן אפיקורסים און גלייבן אז עס איז דא צוויי באשעפערס, עס איז דא צוויי געטער. דאס איז שטייט א אפענע רש"י, עס איז נישט עפעס א תורה'לע פון עפעס א רבי, עס איז א רש"י אין חומש. דאס איז דאס איז עברת, דאס איז מוסר, דאס איז די גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה, די די מידות איז וויכטיג און מען דארף אבער אריין קענען אריינקלערן, איך וויל איך האף אז פון וואס איך זאג קומט ארויס א געוויסע הבנה אין דעם. אבער דאס אליינס איז גוט. קומט ארויס א הבנה אין דעם. ווען אונז רעדן וועגן בריאת העולם, איז פארשטייט זיך אז מען רעדט וועגן די וועלט, מען רעדט דאך נישט וועגן די אייבערשטער, מען רעדט דאך וועגן די וועלט. און די וועלט איז די וועלט הארץ נתן לבני אדם, די וועלט פון מענטשן. אזוי ווי עס איז די בריאת העולם, אזוי ס'איז אזוי ווי יעדע מענטש, אזוי ווי די מציאות פון די מענטש. ס'איז נישט דא קיין מושלם'דיגע, אונז לעבן נישט אין די וועלט. ווען די אייבערשטער האט געמאכט די וועלט האט ער עס געמאכט בדווקא אזוי ווי מען זאגט ער איז זיך מתייעץ געווען וואס פונקטליך ס'זאל מיינען די מציאות, ער האט עס געמאכט בדווקא אין א וועג וואס שטימט מיט די וועג וויאזוי מענטשן ארבעטן, אין אנדערע ווערטער ס'איז א עולם חסר, נישט א עולם שלם, ס'איז נישט דא קיין עפעס א הונדרעט פראצענט מושלם'דיגע וועלט, ס'האט אלעס געקלאפט, די אייבערשטער איז דאך אין שלימות כמוהו, ער האט געמאכט א מושלם'דיגע וועלט, און ערגעץ ווי האבן זיך אריינגעשטעלט מענטשן וואס זענען די הפך פון די שלימות, עפעס אזא עפר ואפר, עפעס א בשר ודם, קומט נישט אריין. ניין. ווען דער אייבערשטער האט געמאכט די וועלט, האט ער עס שוין געמאכט, יעדע ברגע פון די נעשה אדם און פון אלעס, די וועלט, די גאנצע וועלט, די סדר הבריאה, די סדר האצילות, יא, די סדר וויאזוי די אייבערשטער וועלט קומט ארויס פון גאט, די סדר וויאזוי די אייבערשטער האט געמאכט די וועלט, איז אין א מענטשליכע סדר, אין אנדערע ווערטער, פונקט אזוי ווי דו שטעלסט זיך פאר, און ס'איז דאך דברים וואס אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרם, אבער ס'איז דאס די מקרא כתוב, און דאס לערנען אונז די מדרשים, און דאס לערנען אונז די מקובלים, דאס לערנען אונז אלע ספרים. מ'דארף אנקוקן די בריאת העולם בערך אזוי ווי מ'קוקט אן א מענטש וואס גייט צו צו א פראדזשעקט, צו א גרויסע פראדזשעקט. אזוי ווי ס'שטייט אין די מפורסם'דיגע מדרש, אז די אייבערשטער האט געזאגט וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, זאגט ר' אבהו מיין איך, איינע פון די תנאים אין די מדרש,

ממש די די מציאות פון די מענטש דאס וואס איז דא א ספק נעשה אדם דאס הייסט דא א ספק לאמיר זיך דורך רעדן און אז דא א ספק לערנט מען זיך וויאזוי מען פירט זיך ביי א ספק אז מען פרעגט אפילו א קטן פארוואס פרעגט מען אפילו ביי קטן אזוי ווי די הלכה פון די סנהדרין מען הייבט זיך אן ביי די קטן ווייל אמאל די קטן האט אויך אן איידיע וואס האסט נישט געטראכט איי דו ביסט א גדול יא דו ביסט טאקע א גרויסע גדול דו וועסט טאקע מאכן די הכרעה צום סוף אבער דאס מיינט נישט אז דו דארפסט נישט אויסהערן די קטן הער אים אויס הער אים אויס פאר אים געב אים אפילו ספעיס מאך זיכער אז ער זאל האבן די העזה האבן עס צו מאכן פילן קאמפארטעבל ער זאל קענען זאגן זיין דעה. דאס איז די פאקט, ווייל אויב איינער איז דא א מנהיג אדער א א מציאות א גאנצע מציאות וואס איז געבויט אויף די פארקערטע, ס'איז טאקע אמת אז די סדר אזויווי כ'זאג דאס נארמאל איז מ'דארף די קטנים פרעגן די גדולים, אבער מען זעהט די גדול האט קיינמאל נישט געפרעגט די קטן, טייטש אז דאס איז נישט קיין וועלט פון נעשה אדם, דאס איז עפעס א וועלט פון חיות פון כ'ווייס נישט וואס, דאס איז נישט קיין אדם, און די אדם איז א מציאות פון א ספק, דאס איז די מציאות, און די וועלט וואס דארט האט מען באשאפן מענטשן, און טאקע למשל די דין הניין לי פון מעשה בראשית, פון די וועלט, פון די וואסער מיט די מיט די הימל מיט די שטערנס, דאס איז שוין א מדרש, אבער אין די וועלט פון מענטשן איז עס ממש פשוט פשט, נישט נאר פשוט פשט, עס איז מפרש אין די מעשה, מען זעט ווי די אייבערשטער האט באשאפן מענטשן, נאך אפאר דורות האט ער חוזר געווען, ער זאגט ניין, אזוי ווי רש"י זאגט, הריני מסכים עם מלאכים. יא רשי זאגט ויאמר לא ידון רוחי בעולם באדם די אייבערשטער אין סוף פרשת בראשית זאגט ווייסטו וואס ס'איז טאקע נישט געווען קיין גוטע איידיע די גאנצע נעשה אדם איך האב זיך מתייעץ געווען אבער טאקע נישט געווען קיין גוטע איידיע מען האט געדארפט מיטמאכן צוריק תוהו ובוהו, עס איז נישט דא קיין אנדערע וועג, צוריק תוהו ובוהו. און וואס לערנען אונז פון דעם? אז זיי האלטן פרשת נח און ס'איז דאך א שרעקליכע פרשה, מ'דארף, אויב פרשת בראשית איז מען זייער פרייליך, שבת בראשית, פרשת נח דארף זיין אזוי ווי תשעה באב. ס'איז די גאנצע פלאן, די גאנצע פלאן איז צעפאלן. און יעדער איינער ווייסט, אזוי ווי יעדער איינער ווייסט פון די פרוי וואס האט געלערנט יוסף, ס'גייט אנקומען צו דעם. מ'האט שוין געוואוסט פון פרשת בראשית אז ס'גייט אנקומען צו דעם. דאס איז א פאקט. און דער וואס האט, ווער האט געוואוסט? נח האט געוואוסט? וואס מיינט עס אז נח האט געוואוסט? ס'איז דא א הצלה, ס'הייסט נח טאקע די מבול איז טאקע די חורבן העולם, די די ספק איז נכרע געווארן אז טאקע די אייבערשטער איז נישט געווען גערעכט די גאנצע נעשה אדם, ווייל ס'דא מענטשן כסדר מ'דארף מ'דארף קענען אנקומען צו די צו טראכטן בשורש. צו טראכטן אויף די ערשטע, אויף די ערשטע לעוועל, אויף די פירסט פרינציפעל, אויב מענטשן פירן זיך נישט ריכטיג, אויב די וועלט איז עפעס אזא וועלט וואס אזוי זעהט אויס, איז אפשר האט מען נישט געדארפט מאכן מענטשן אויף די וועלט, מ'האט נישט געדארפט מאכן א וועלט. אדער אין אנדערע ווערטער, אויב מ'וויל רעדן אין פרטיות'דיגע זאך, יעדע זאך וואס א מענטש נעמט זיך אונטער און הייבט אן, און עס קומט די צווייטע פרשת נח און ער זאגט. נחמתי כי עשיתם, ס'איז אן ס'איז אריינגעבאמבט, און מען ווייסט שוין אז מען גייט אריין, יעצט קוקט מען אין א פסוק פריער, אדער אין די זעלבע פסוקים דארט, עס טאקע א פסוק פריער, זעט מען אז נח איז געבוירן, עס איז געבוירן געווארן א מענטש וואס הייסט נח, זייער א וויכטיגע פסוק, זייער א וויכטיגע פרשה. וואס עס שטייט סארי איך קוק עס נאך אין די תולדות אדם שטייט למך האט געבוירן א זון ויולד בן, ויקרא את שמו נח לאמור זה ינחמנו ממעשנו. און שוין גערעדט פאריאר וועגן דעם אז ס'דא אין דעם צוויי פשטים, רש"י זאגט ער האט שוין דעמאלטס מנחם געווען מיט די געמאכט כלי מחרישה, מתקן געווען א פגם וואס איז געווען אין די ארץ פון פריער. און לכאורה די מער פשוט'ע פשט שטייט אין אנדערע מפרשים. איז אז דאס גייט אויף די מבול, דאס הייסט למך האט כאילו מתנבא געווען אז דא גייט זיין א גייט זיין א מבול, און נח ער גייט אונז ארויס ער גייט אונז ארויס נעמען פון די מבול. און אזוי איז טאקע געווען, מען קוקט אין די נעקסטע פרשה זעט מען אז די ארץ איז נשחת געווארן, די מענטשן, די אייבערשטער האט געזאגט לא ידון רוחי בעולם, די אייבערשטער איז מתנחם און ער זאגט ונח מצא חן בעיני ה', וואס הייסט מצא חן? מצא חן איז אזויווי א חזרה אויף די וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, יא דאס הייסט מציאת חן. נח ער איז יא אבער וואס איז עס דאך נישט סתם ער איז געווען ער האט געדארפט בויען א תיבה עס איז נישט סתם. אין אנדערע ווערטער איז דא אן עבודה פון נח. קען פרעגן א קשיא די זוהר פרעגט אפילו די קשיא נישט אין די ערשטע שטיקל נאר די זוהר פרעגט אזא קשיא אמאל וואס האט נח געדארפט מאכן א תיבה די רמבן פרעגט ענליך די אייבערשטער קען מאכן א נס סאו וואס וואס איז די שפיל א תיבה כאילו א תיבה העלפט פון א מבול איז דאך עניוועי א האלבע נס איז וואס וואס איז די איידיע און די זוהר ענטפערט אזוי און דאס איז די עומק עומק פון זייער אסאך זאכן. פון די פראבלעם איז דא א וועג ארויס, די וועג ארויס איז אבער איז אבער אן עבודה, ס'קומט נישט אליינס, ס'הייסט די גאנצע חסרון וואס אונז טראכטן, וואס די כשלון פון די וועלט, די משל אז א מענטש הייבט זיך אן א לימוד און ער. און ער ווערט און ער גיבט אויף די צווייטע וואך און די צווייטע לעוועל פארוואס ווייל ס'איז אנגעקומען די דור המבול ס'איז אנגעקומען די נחמתי כי עשיתם איז די פשט אז ער האט געוואלט אז ס'זאל זיין א וועלט פון אן קיין עולם התוהו א וועלט אן קיין תשובה א וועלט אן וואס עס גייט נישט וואס גייט אויף די ערשטע מאל כאילו ס'איז א וועלט פון שלימות א וועלט פון אינסוף נישט די וועלט פון די וועלט וואס אונז לעבן וואס איז די וועלט פון צמצום. וואס מיינט צו זאגן ביי די וועלט פון צמצום? די וועלט פון צמצום מיינט, מען קען רעדן וועגן דעם אין א פארשידענע וועגן, אז אויף די וועלט געשעט נישט גארנישט נאר אויב מ'איז מקבל אויף זיך אזא מין זאך וואס הייסט עבודה, און איך וויל רעדן וועגן די ווארט עבודה און ס'איז זייער א סקערי ווארט, יעדער איינער האט שוין געהערט פון די ווארט עבודת השם, עס איז אזא שרעקעדיגע זאך, עס איז נאר אן איידיע, נאר א.

נח האט נישט גערוהט בכלל, ער האט נישט געהאט בכלל קיין רואיג לעבן, ער איז געווען א גרויסע ארבעטער, געדארפט ארבעטן מאכן די גאנצע תיבה, ער קומט שוין ארויס פון די תיבה ארבעט ער ווייטער ויטע כרם, נאר אפילו פריער אויב מען וויל גיין רש"י'ס פשט, פון זה ינחמנו, וואס איז געווען נח'ס נחמה? וואס איז געווען נח'ס נחמה? נח איז געווען, יא די ברסלב'ער זאגן אז נח איז א האלבע נחמן, וואס איז געווען נח'ס נחמה? און ס'טייטש זה ינחמנו, לכאורה וואלט געדארפט הייסן נחמן בכלל. וואס איז די גרויסע נחמה? געמאכט א טול, נישט געזאגט חיזוק רבותי נח'ס נחמה איז נישט געווען, ס'וועט זיין גוט, די אייבערשטער מאכט אלעס און שוין. דאס איז נישט קיין נחמה, דאס איז די זאך וואס איז גורם די פגם. נח'ס נחמה איז געווען ער האט געמאכט כלי מחרישה, מ'דארף זיך אנהייבן צו אנהייבן צו אקערן. אוודאי וועט עס זיין גרינגער אז מ'האט א כלי און מ'וועט וויסן ווי אזוי צו אקערען, עס איז נישט אקערען מיט די הענט, זיך שמוצן, און פאר פאר מ'האט ממציא געווען כלי מחרישה, האט מען נישט געוואוסט, מ'האט זיך געמוטשעט, מ'האט געקלאפט קאפ אין וואנט, אה, ס'איז דא א וועג ווי אזוי צו ארבעטן, מ'דארף וויסן די וועג ווי אזוי צו ארבעטן, און דאס איז די מנוחה באמת, לפחות די מנוחה פון עולם הזה, די מנוחה פון עולם הבא, דאס איז שוין אפשר א אנדערע סארט מנוחה, אבער די מנוחה וואס מ'קען זיין אין עולם הזה. קען נאר זיין א קביעות אויף עבודה, אדער מ'קען עס רופן א קביעות הצמצום. אין אנדערע ווערטער, אויב א מענטש ווייסט אין די אנהייב פון די פון די יעדע זאך וואס ער נעמט און טוט, ס'גייט זיין די צווייטע וואך שווער, און איך זאג עס שוין יעצט צו, אז איך גיי נישט אויפהערן, איך זאג נישט אז איך גיי זיך זיך זיך כופה זיין צו פילן גוט, דאס איז א גרויסע טעות, מען קען זיך נישט כופה זיין צו פילן גוט די צווייטע וואך, מען גייט נישט פילן גוט, ס'גייט זיין א מבול, מען גייט זיין צעבראכן, דאס איז, די נחמה איז נישט אז מען זאל נישט זיין צעבראכן, אז מען זאל לייגן א שמייכל אויפן פנים, אפשר איז ביי לייגן א שמייכל איז אן עבודה, אבער מען איז נישט בטל לייגן א שמייכל ווייל ס'איז גרינג, ווייל מען שמייכלט זיך, נישט דאס, דאס איז נישט קיין נחמה, דאס איז דאס איז שטות, דאס איז תנחומי הבל. וואס נח זאגט איז, מען גייט נעמען עפעס א זאך, עפעס א, קודם כל מען גייט דאס וויסן, אזוי ווי מען ווייסט שוין פריער, א געוויסע נבואה, די זוהר זאגט אויף דעם די פסוק לכו חזו מפעלות אלהים אשר שם שמות בארץ, שטייט אין די גמרא שוין, אל תקרא שמות אלא שמות, ס'הייסט דא אזוי ווי א חזו, די זוהר איז עומד אויף די חזו, חזו, מלשון חזון, חזון יחזקאל, חזון ישעי', מ'דארף שוין זעהן, ס'איז דא א נבואה, מ'דארף קודם זיין א חכם, א חכם עדיף מנביא, אדער א נביא וואס ער זעהט ס'גייט זיין די מבול, און שוין פאר די מבול האט מען געזעהן אז ס'גייט זיין א מבול, ס'גייט דארפן זיין א נחמה, און דאס זעהן איז שוין א נחמה, דאס הייסט, ס'איז נישט אומגעפלאנט, ס'איז נישט אז מ'האט געמיינט אז די וועלט איז א מושלמ'דיגע וועלט און ביזדערווייל דארף מען עבודה, די וועלט איז א וועלט וואס לכתחילה איז געבויט אז מ'זאל דארפן עבודה, די זוהר זאגט פון די טאג, די זוהר זאגט א דבר מען דארף, איך מיין אז קיין איינער פון די מפרשים איז נישט גענוג עומד אויף די משונה'דיגע שטיקל זוהר, אלה תולדות נח, אלה פסל את הראשונים, שטייט שוין אין די מדרש דאס, די מדרש זאגט פשוט אז פסל את הראשונים פסל דור המבול, שטייט דאך אין די פריערדיגע פרשה דור המבול, אלה תולדות נח, דאס איז נישט אזוי ווי די דור המבול הנזכר בפסוק הקודם. און די זוהר ברענגט א פסוק פון מעשה בראשית פון די נהר יוצא מעדן, און אזוי ווייטער. דאס הייסט אלה תולדות נח איז פוסל די נהר יוצא מעדן, נח איז די אנטיטיזיס פון די גן עדן, און אין די נהר יוצא מעדן דעמאלטס זיצט מען און ס'איז טאקע דא לעבדה ולשמרה, אבער מען זיצט און מען לעבט זיך אין די כאילו אין א דמיון פון מעשה בראשית פון די אייבערשטער וואס מאכט אלעס, ס'איז א גן עדן, פסל את הראשונים, נח זאגט אז דאס איז נישט קיין וועג, די וועלט איז נפסל געווארן, די וועלט איז חרוב געווארן אין די מבול, און ס'האט געדארפט חרוב ווערן די מבול, די זוהר זאגט פון די טאג וואס די וועלט איז באשאפן געווארן איז די וועלט נישט געווען ריכטיג, נישט געשטאנען על עמדו, עפעס געפעלט אין די וועלט ביז די טאג וואס נח איז אריין אין די תיבה. אין אנדערע ווערטער אין א געוויסע זין די גאנצע וועלט איז געווען א פלג גוף עס איז דאך נישט געווען די מושג פון קענסט רופן עבודת האדם פון די מידת המלכות וואס הייסט די תיבה אין די זוהר'ס שפראך און די מענטש גייט אריין אין די תיבה דאס הייסט די צדיק גייט אריין אין די תאווה. און וואס מיינט אז מען גייט אריין אין די תאווה? עס מיינט דווקא נישט. אזוי ווי לכאורה די פשוט'ע פשט אז ס'מיינט אזוי ווי למשל מ'זאגט א יחוד אדער נח מצא חן ס'איז אינגאנצן א געשמאקע צייט ס'איז נישט דאס איז נישט וואס נח טוט הייסט דארט קומט ער אן צום סוף צו אנקומען צו דעם אבער דא האלט מען זיך ביי די צווייטע וואך פון די וועלט מען האלט נאכנישט ביי די שבת מען האלט נאכנישט ביי די מען האלט נאך ביי די צווייטע טאג כאילו למשל די צווייטע טאג איז גבורה אלעמאל יא ס'הייסט מ'הייבט אהן אלעמאל מיט חסד אבער גלייך קומט מען אהן צו גבורה, ס'איז נישטא קיין וועג ארויס פון דעם. די ערשטע וואך ספירה איז געווען פסח, געשמאק, די נעקסטע וואך איז שוין ספירת העומר, ס'איז די וואך פון גבורה. נישטא קיין וועג און די גבורה איז זייער וויכטיג, און וואס מיינט עס, וואס איז די עבודה פון דעם, וואס וואס איז די וואס איז די פתרון פון דעם? פתרון איז וואס שטייט, זאגט די זוהר נח איש צדיק. איש צדיק ווייסט יעדער איינער, די זוהר, צדיק הייסט יוסף הצדיק. יוסף איז געווען א צדיק און די איזשביצע רבי איז מסביר רבי יעקב פון איזשביצע און זיין זון רבי גרשון העניך אין זיין פירוש אויף דער זוהר אויכעט. יוסף האט געהאט איין איין זאך און ער איז מסביר אין בעומק לפי דרכו מ'קען אריינקוקן כ'האב עס איבערגעזאגט אפשר ענליך וואס ער זאגט אין אנדערע שפראך. יוסף'ס סגולה איז געווען, וואס אויף וואס איז געווען די גרויסע חכמה פון פרעה, פון יוסף, וואס פרעה האט געזאגט אויף דעם אין נבון וחכם כמוך, יוסף האט געזאגט אזא מין דבר פשוט, אבער ס'איז בכלל נישט קיין דבר פשוט. און מען זאל נעמען, ס'גייט זיין שבע שני שובע, נאכדעם גייט קומען שבע שני הרעב, זאגט יוסף קוק, נעם די שבע שני שובע, לייג עס, פאק עס אריין אין א אוצר, און האלט עס פאר די שבע שני הרעב. וואס זאגט יוסף? נא! אחרי הודיע אלקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך, אזא מין חכם? קיינמאל נישט געהערט און געטראכט. וואס איז דאס די פרעה? ס'איז דא אין דעם דרושים וועגן וואס וואס איז וואס ווייסט פרעה און וואס ווייסט דא יוסף פארוואס פרעה קען דאס נישט פארשטיין. אבער יוסף וואס הייסט א צדיק? א צדיק הייסט די שם שין דלת יוד, די שם שדי, שאמר לעולמו די, ס'טייטש א כח הצמצום, וואס מיינט א כח הצמצום? כח הצמצום מיינט אז ער דארף נישט יעצט זיין במנוחה, ער דארף נישט יעצט פארשטיין אלעס, אזוי ווי ער זאגט אז דארפן גלייך פארשטיין אלעס איז פארשטיין גארנישט, וועסט בלייבן מיט אפאר דיוקים אויף די ערשטע רש"י אין מסכת קידושין און חוץ דעם וועסטו נישט וויסן כל התורה כולה. יוסף הצדיק האט אזא מין כח עמידה, דאס איז די זכות פון יוסף הצדיק, אזוי ווי יוסף ערב שבת, יוסף הייסט אזוי ווי יסוד די יום השישי די ערב שבת, וואס ער ווארט אויף שבת, ער איז מכין לשבת, ער האט א כח הכנה, כח הכנה איז א כח הצמצום, דאס הייסט, ס'דא מי שלא טרח בערב שבת לא יאכל בשבת, נאך ערגער איז מי שאכל את כל האוכל בערב שבת וועט זיכער נישט עסן שבת. און דאס איז געווען יוסף, און מ'קען גראדע זעהן, טאקע דער ערשטער יוסף איז טאקע די זעלבע וואס הייסט איש צדיק, איז געווען נח, נח האט אריינגענומען אין די תיבה מכל מאכל אשר יאכל, דאס הייסט כאילו, זייער אינטערעסאנט מ'קען זעהן, אין פרשת בראשית האט די אייבערשטער געגעבן, הנה נתתי לכם במתנה, נתתי לכם זאגט די מדרש ס'איז א מתנה, געגעבן כל מ כל אלעס איז לכם יהיה לאכלה, וועסט האבן צו עסן, וואס איז געווען ביי נח? גארנישט קיין נתתי, די אוכל, עס איז געווען פון דער וואס ער האט יעצט גענומען און אריינגעלייגט, און עס איז אריינגעפאקט אין די תיבה, אזוי ווי דאס וואס ער האט אריינגעפאקט אין די אוצר פון מצרים כל אוכל השנים הטובות, עס איז אריינגעפאקט, און ער האט נישט געגעסן, און האט עס געהאלטן א גאנצע יאר, ביז יעדן טאג אביסל, ביז ער זאל עס קענען באקומען. דאס איז אזוי ווי א כח הצמצום, כח הצמצום מיינט איך קען ליידן נישט צו זיין, נישט צו הנאה האבן יעצט. כ'קען ליידן צו צו אויסהערן א שיעור פאר צוויי יאר און נישט פארשטיין קיין ווארט און סוף וועל איך אלעס פארשטיין, ס'איז דאן אסאך א גרעסערע שמחה, ס'איז דאן אסאך א גרעסערע איכות, ס'איז דאן אסאך א גרעסערע א גרעסערע געשמאק אויב ס'וועט אנקומען צו דעם. און דאס איז וואס אונז קענען לערנען אביסל פון נח הצדיק, יוסף הצדיק, די כח הצמצום, די כח. כח פון זיך שטיין, ס'הייסט פון זיך נישט רירן פון ארט, אזויווי שאמר לעולמו די, וואלט געקענט זיך פארשפרייטן, וואלט געקענט גיין איבעראל, און וואלט געקענט עפענען, וואלט געקענט, און ער גייט. אבער אויף די וועלט, ביז דערווייל, ווילאנג ס'איז, דער איזשביצער רבי איז מסביר אזוי אז, למשל יעדע מידה דארף זיך אמת מתפשט זיין לאין סוף, יעדע מידת האהבה איז אין סוף, מידת היראה איז אין סוף, און אזוי ווייטער. און עס איז נישט קיין סתירה בכלל, עושה שלום במרומיו און אין הימל איז נישט קיין סתירה בכלל, דאס הייסט ווען א מענטש זעט קלאר וואס ער דארף טון ווערט ער נישט צומישט אז דא דארף מען אביסל אהבה און דא דארף מען אביסל יראה, אזוי ווי אזוי ווי אז מען בויט א בנין און מען דארף דא פעינטן געל און דא פעינטן רויט ס'נישט קיין סתירה, אזוי דארף פונקטליך זיין. אבער אונז, ווער ס'זעהט נישט די בנין, ווער ס'ווייסט נישט פונקט וואס די בנין וואס מען בויט איז, ביי אים איז א מורא'דיגע צומישעניש, זאגסט אז ווייס איז ווי פונקטליך ווי סאך ווייס וויפיל רויט, דאס ווערט זייער צומישט. אזוי איז די חילוק אין הימל, אין אנדערע ווערטער ווען א מענטש האט א שלימות הדעת, ווען א מענטש האט הארת הדעת, אין אנדערע ווערטער ביי די שמחת תורה, שמחת תורה איז נישט קיין זמן וואס מען דארף די שאנד מען דארף אזוי שטארק די צמצום פארוואס מען ווייסט שוין קלאר אלעס מען ווייסט ווייסט ווען עס ווייסט קלאר אלעס ווען עס איז אים קלאר די מטרה ווערט ער נישט צומישט אז אביסל דארף מען טוהן אויף די וועג אביסל דארף מען ארבעטן אויף יענע ריכטונג עס איז פשוט ער טוט אלעס לפי וואס מען דארף פאר די מטרה עס איז בכלל נישט קיין סתירה אבער די פראבלעם איז אז מען גייט אריין אין די שבוע השני אין די וואך פון גבורה אין די וואך פון גבורה מען פארגעסט עס איז בהכרח אזוי עס מוז אזוי זיין ווייל אנישט וועט מען נישט בויען גארנישט עס מוז אזוי זיין מען פארגעסט קלאר, מען זעט נישט קלאר פארן אויגן די חזון, די וואס גייט זיין פון דעם. איז אויב אין דעמאלטס מיט לאך איז א סכנה פון א מבול, וואס הייסט א מבול? די גאנצע ווע די א די וואסער, זאל די גאנצע וועלט זיין וואסער, אז דארף זיין ערד, די גאנצע וועלט זיין ערד, איז אויך נישט גוט, דארף זיין זיין א א דראוט, ס'זאל נישט זיין זיין קיין רעגן, ס'מוז זיך זיין עפעס אינצווישן, אזוי עוד כל ימי הארץ קור וחום קיץ וחורף, און דאס איז אזוי ווי אז ווי א יוסף הצדיק, אז די ווינטער האט מען צוגעגרייט פאר די זומער, די זומער האט צוגעגרייט פאר די ווינטער, אין אנדערע ווערטער, אזוי ווי א חוק, חוק הצמצום, ס'איז אויך א חוק, ס'איז אויך נישט קיין שלימות בפני עצמו, עס מיינט נישט אז מ'דארף אלעמאל זיין מצמצם זיך, אלעמאל געבן א גבול פאר יעדע זאך, אבער וואס ס'מיינט איז, אז אין א זמן וואס מען קען נישט זען קלאר, איך זאג דאס א כלל אויך, כ'וויל נישט זאגן די נמשל פון אלעס, כ'האף אז די מענטשן פארשטיין, און אז ווען מען זעט קלאר, דעמאלטס קען מען אפילו נעמען א זאך וואס ס'זעט אויס לכאורה אז מען נעמט עס זייער ווייט, שלא שלא חוץ מגבולו, ווייל ס'איז קלאר, ס'קומט אן צו א זאך. ווילאנג אונז זענען אויף עולם הזה, דארף מען זיך האלטן צו א כלל וואס הייסט חק הצמצום וואס הייסט יוסף הצדיק וואס הייסט קיין שום זאך גייט מען נישט כאילו א בלינדע כלל קיין שום זאך גייט מען נישט טוהן עד הסוף קיין שום זאך גייט מען נישט טוהן ווען ס'זעהט שוין אויס יוצא מגדר הדעת אפילו מ'וועט זאגן אפילו וועט איינער קומען און זאגן יא אבער די מטרה איז מקדש את האמצעים מ'דארף יא יא מ'דארף און ווען איך וואלט געווען קלאר ביי די מטרה וואלט איך געזעהן קלאר וויאזוי צו ס'שטימט און איך וואלט געקענט סטאפן יענע רגע, איך וואלט נישט געדארפט מיין, איך וואלט נישט ממש געווען אפילו קיין איין רגע אין מיין טעות, ווייל יענע איין רגע טאנצט מען אריין אין גיהנום אריין. דעמאלטס וואלט איך טאקע אזוי געטון. וויבאלד איך לעב נישט אין אזא חנוך, נישט אין עולם הבא, איך בין אויף איך נאך אויף די וועלט, איך דארף נאך ארבעטן, איך בין נאך אור זרוע לצדיק, האלט איך אין איין זייען און קוצר זיין און חורש זיין אזוי ווי נח, קען איך נישט אזוי טון. מ'מוז זיך צוגרייטן, איך דארף, יעדע זאך וואס איך טו דארף איך האלטן א גבול. איך דארף האלטן א גבול. אויב איך, אויב איך האב זיך קובע געווען איך גיי לערנען א געוויסע זאך, איך גיי זיך האלטן, איך גיי מאכן א, לערן יעדן טאג איין פרק, שוין. אזוי ווי דער מדרש זאגט קובץ על יד ירבה הון מהבל ימעט, איינער וויל די גאנצע תורה, זאגט ווי גרויס איז די תורה, איז צו גרויס, מען קען נישט לערנען, אוודאי דארף מען לערנען די גאנצע תורה, אבער ווען מען וועט זיין געענדיגט דעמאלטס וועט מען קענען זען די גאנצע, ווען ווילאנג מען האלט נישט ביים סוף, דארפסטו האבן א כלל, יעדן טאג חק ולא יעבור, וואס ס'זאל זיין די חק, וישם אותה יוסף לחק, געמאכט א חק, וואס ס'זאל נאר זיין, און אויב מען זאגט. מ'דארף עס איבערטראכטן, דארף מען מאכן א צייט פון איבערטראכטן, דאס דארף אויך האבן א צייט. ס'קען נישט, ס'קען נישט זיין אז א מענטש זאל דריי מאל א טאג טוישן זיין סדר החיים, ווייל אפשר איז, מ'דארף דאך זוכן די אמת כסדר, יא יא מ'דארף זוכן די אמת כסדר, א מענטש דארף, שום רגע נישט מווארט, אויב עס מ'האט אויסגעפונען די אמת וועט מען יענע מינוט טאנצן דערצו, אבער מיר זענען דאך נאכנישט אין עולם האמת, אונז ווייסן נאכנישט די אמת. ממילא איז די כלל פון צמצום איז א היכי תמצא, אזא תיבת נח, פונקטליך, א תיבת נח איז דאך די ערשטע זאך פון די תורה וואס האט א שיעור, יא? לויש א אזויפיל רחבה און אזויפיל ארכה און אזויפיל קומתה פונקטליך אזוי ווי א סוכה אזוי ווי א איך ווייס א נר חנוכה יעדע זאך האט א פונקטליכע שיעור, דאס איז די ערשטע פון די שיעורי התורה אזוי ווי די משכן האט פונקטליך איי די וועלט האט א שיעור? יא, אבער דאס איז די הפך פון די מבול, די מבול געשעט ווען פאר דאס איז דא א גוטע ריזן, מען דארף אפשר א מבול, אפשר דארף מען, אבער דאס איז אויך א אפשר, דאס דארף מען טראכטן מיט א שיעור, מען דארף טראכטן פונקטליך מיט א מידה און די זוהר זאגט פון די מדות פון די מבול קען מען זעהן די סוד.